בעזרת השם יתברך, מסכת כתובות דף עיין ב', מיר הייבן אן דף עיין א' עמוד ב' די לעצטע שורה אונטן ביי די צוויי פינטלעך, המדיר את אשתו וכו', איז אזוי, מיר האבן געזען די משנה, המדיר את אשתו שלא תלך לבית האבל או לבית המשתה, דער מאן איז מדיר זיין פרוי אז זי טאר נישט גיין צום בית האבל צו מנחם אבל זיין, אדער לבית המשתה צו א חתונה, האט די משנה געזאגט יוציא ויתן כתובה, מוז ער איר גט'ן ער דארף באצאלן כתובה פארוואס? מפני שנועל בפניה, ווייל ער האט פארשפארט די טיר פאר איר, מען וועט שוין זען וואס דאס מיינט, אבער האט די משנה געזאגט ואם היה טוען משום דבר אחר, טאמער האט געהאט א טענה משום דבר אחר, ווי מען האט אויסגערעדט אין די משנה אז דאס מיינט אז די בית האבל אדער די בית המשתה איז א מקום פרוץ, דעמאלטס רשאי, דעמאלטס מעג ער מדיר זיין זיין פרוי אז זי טאר נישט אהין גיין. איז פרעגט יעצט די גמרא, בשלמא לבית המשתה, גאנץ גוט אז א מאן קען נישט מדיר זיין זיין פרוי אז זי טאר נישט גיין צו א חתונה און אויב יא דארף ער איר גט'ן, ווייל איכא נועל בפניה, טאקע דארט איז פשט ער פארשפארט די טיר ווי רש"י זאגט ער פארשפארט די טיר פון שמחה, זי וויל זיך גיין פרייען ביי א חתונה, די מאן לאזט איר נישט, וואס איז דאס? און אז ער טוט דאס דארף ער איר געבן א גט מיט כתובה. אלא לבית האבל, אבער טאמער א מאן איז מדיר אז די פרוי טאר נישט גיין לבית האבל אדער טאר נישט גיין מנחם אבל זיין, איז מאי נועל בפניה איקא, וואסערע טיר פארשפארט ער פאר איר, און וואס גייט איר אן, זי זאל נישט קענען גיין מנחם אבל זיין, ער האט דאך איר נישט אפגעטון מיט דעם? ענטפערט די גמרא, די גמרא ברענגט א ברייתא תנא, מען האט געלערנט אין א ברייתא אז די סיבה דערפון איז, ווייל למחר היא מתה ואין כל בריה סופדה, צומארגנס וועט זי שטארבן און קיינער וועט איר נישט מספיד זיין, ווייל אז זי איז נישט געגאנגען מנחם אבל זיין קיינעם, וועט זיך קיינער נישט משתתף זיין מיט די צער ווען זי שטארבט. ואיכא דאמרי, א ביסל א אנדערע לשון אז אין כל בריה סופנה, קיינער וועט איר נישט וועלן באגראבן, אויך די זעלבע געדאנק, ברענגט טאקע די גמרא א ברייתא, תניא האמיר געלערנט א ברייתא היה ר' מאיר אומר, מאי דכתיב שטייט אין פסוק, טוב ללכת אל בית אבל מללכת אל בית משתה, באשר הוא סוף כל אדם והחי יתן אל לבו, מאי והחי יתן אל לבו וואס מיינט עס צו זאגן, דברים של מיתה, פשט א מענטש בשעת וואס ער לעבט זאל ער טראכטן פון די טאג וואס ער וועט שטארבן, און ער זאל זיך משתתף זיין מיט אנדערעם'ס צער, אזוי אז אנדערע זאלן זיך משתתף זיין אין זיין צער, און די ברייתא רעכנט אויס דספד, יספדוניה, איינער וואס איז מספיד אנדערע העט מען אים מספיד זיין, דקבר, יקברוניה, איינער וואס באגראבט אנדערע העלן אנדערע אים אויך באגראבן, דידל, ידלוניה, איינער וואס וויינט מיט מיט אנדערע העט מען אויך וויינען ווען ער העט שטארבן, דלואי, ילווניה, איינער וואס איז מלווה גייט צו די לוויה פון אנדערע, עלן זיך אנדערע משתתף זיין אין זיין לוויה, דטען יטענוניה, איינער וואס טראגט די בעט פון אנדערע עלן אנדערע טראגן זיין בעט, זעהן מיר דא אויך די געדאנק. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזעהן די משנה, ואם היה טוען משום דבר אחר רשאי, טאמער די מאן טענה'ט משום דבר אחר, דעמאלטס מעג ער מדיר זיין אז זיין פרוי זאל נישט גיין לבית האבל או לבית המשתה, פרעגט די גמרא מאי דבר אחר, אמר רב יהודה אמר שמואל, משום בני אדם פרוצין שמצויין שם, טאמער ס'איז דא דארט מענטשן פרוצים און די מאן וויל נישט די פרוי זאל אהין גיין מעג ער, זאגט די גמרא אמר רב אשי, האט רב אשי געזאגט לא אמרן אלא דאיתחזק, דאס איז אויך נאר אז ס'איז מוחזק אז ס'איז טאקע דא דארט אנשים פרוצים, אבל לא איתחזק, טאמער עס איז נישט דא אזא חזקה, לא כל כמיניה, קען די מאן נישט מאכן אזא נדר האט נישט קיין רעכט איר מדיר צו זיין פון אהין צו גיין, זאגט די גמרא ווייטער האמער געזען אין די משנה, ואם אמר לה על מנת שתאמרי אז טאמער די מאן האט מדיר געווען די פרוי, על מנת זי זאל זאגן פאר יענעם עפעס וואס זי האט אים געזאגט אדער עפעס וואס ער האט איר געזאגט, איז קען זי אויך פארלאנגען א גט מיט כתובה, פרעגט די גמרא פארוואס ותימא, זאל די פרוי זאגן פאר יענעם וואס די מאן הייסט איר, אמר רב יהודה אמר שמואל, דברים של קלון, ס'טייטש שעמעדיגע זאכן, למשל די מאן האט גערעדט עפעס קעגן א צווייטן אדער די פרוי האט געזאגט עפעס פארן מאן קעגן א צווייטן, און יעצט זאגט די מאן פאר די פרוי גיי זאג עס אים, ס'איז א זאך וואס די פרוי שעמט זיך צו טון, איז ביי אזא אופן קען זי זאגן איך האלט נישט דערביי, און טאמער ער צווינגט זי, טאמער ער איז זי מדיר, קען זי פארלאנגען א גט מיט כתובה. זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזעהן אין די משנה אז אויך טאמער דער מאן איז מדיר די פרוי או שתהא ממלאה ומערה לאשפה אז זי זאל אנפילן א קריגל עס אויסגיסן אין אשפה קען זי אויך פארלאנגען א גט פרעגט די גמרא פארוואס ותעביד זאל זי אזוי טוהן ענפערט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל שתמלא ונופצת פשט אוואדע ס'גייט נישט ארויף אויף א פשוטע קריגל און ס'גייט נישט ארויף אויף א אשפה נאר ס'איז א לשון נקיה אז דער מאן איז מדיר די פרוי אז נאך וואס זיי וואוינען צוזאמען זאל זי זיך איבערקערן אז די שכבת זרע זאל ארויסגיין כדי זי זאל נישט טראגעדיג ווערן, און א פרוי קען האבן א טענה אויף דעם אז זי האלט נישט דערביי זי וויל יא טראגעדיג ווערן זי וויל קינדער, און במילא קען זי פארלאנגען א גט ווען דער מאן איז זי מדיר אזוי צו טון, אזוי האט מען געלערנט אזוי זאגט רב יהודה אמר שמואל במתניתא תנא, אין א ברייתא האט מען געלערנט אז ניין אז ס'איז פשוט פשט שתמלא עשרה כדי מים ותערה לאשפה, אז דער מאן פארלאנגט פון איר אז זי זאל אנפילן צען קריגלעך וואסער און עס אריינגיסן אין אשפה אין גארבידזש, פרעגט די גמרא, בשלמא לשמואל, גאנץ גוט לויט שמואל פארשטיי מיר אז די פרוי קען פארלאנגען א גט, משום הכי יוציא ויתן כתובה, די פרוי זאגט געב מיר א גט מיט כתובה, ווייל איך וויל קינדער, אבער אלא למתניתא לויט די ברייתא, מאי נפקא לה מינה, תעביד, פאלג, גיי פיל אן די קריגלעך און גיס עס אויס, ענטפערט די גמרא, אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן, מפני שנראית כשוטה, זי קוקט אויס ווי א שוטה, סתם אויסגיסן וואסער אין אשפה, זי האלט נישט דערביי, זי קען אויך פארלאנגען א גט מיט כתובה. זאגט די גמרא ווייטער, אמר רב כהנא, האט רב כהנא געזאגט, המדיר את אשתו שלא תשאל ולא תשאיל נפה כברה ורחיים ותנור, איינער וואס איז מדיר זיין פרוי אז זי טאר נישט בארגן און זי טאר נישט פארבארגן, נישט קיין נפה כברה, נפה דאס איז א זיפ וואס מען זיפט מעהל, כברה איז אזא זיפ וואס מען זיפט תבואה, אדער א רחיים וואס מען נוצט אויף צו מאלן, אדער א אויוון, ווי רש"י זאגט מ'רעדט נישט א אויוון וואס איז קבוע אדער א רחיים וואס איז קבוע נאר וואס מ'קען רוקן פון איין פלאץ צום צווייטן פשט ער איז מדיר אז די פרוי טאר נישט בארגן גארנישט פון די שכנים און גארנישט פארבארגן פאר די שכנים איז ביי אזא ציור אויך זאגט רב כהנא ער קען איר דאס נישט טון נאר יוציא ויתן כתובה זי קען פארלאנגען א גט מיט כתובה פארוואס שמשיאה שם רע בשכנותיה ער געבט איר ארויס א שלעכטע נאמען די שכנות וועלן איר פיינט האבן זי וויל נישט בארגן זי וויל נישט פארבארגן זי וויל נישט בארגן מסתמא אויך ווייל זי וויל נישט פארבארגן מ'עט איר באשולדיגן מיט אלעס, און זי קען פארלאנגען פונעם מאן א גט מיט כתובה, טאמער ער איז זי מדיר אזוי. זאגט די גמרא תניא נמי הכי, מ'האט דאס אויך געלערנט אין א ברייתא, המדיר את אשתו שלא תשאל ולא תשאיל נפה כברה רחיים ותנור, יוציא ויתן כתובה, מפני שמשיאה שם רע בשכנותיה, ווייל ער געט איר א שלעכטע נאמען, זאגט די ברייתא די זעלבע זאך איז אויך פארקערט, וכן היא שנדרה, שלא תשאל ושלא תשאיל נפה וכברה וריחים ותנור, די זעלבע זאך טאמער די פרוי האט געמאכט די נדר אז זי גייט נישט בארגן און זי גייט נישט פארבארגן די אלע זאכן פון די שכנים, אדער אז די פרוי האט געמאכט א נדר ושלא תארוג בגדים נאים לבניו אז זי גייט נישט מאכן שיינע קליידער פאר די קינדער, איז אויכעט תצא, דא קען די מאן איר געבן א גט שלא בכתובה, און איר נישט געבן כתובה פארוואס, ווייל דא טוט זי אים אפ, מפני שמשיאתו שם רע בשכניו, ווייל זי געבט אים א שלעכטע נאמען צווישן די שכנים, ווייל אויך דא, א פרוי וואס בארגט נישט און זי פארבארגט נישט, איז דא געוויסע מענטשן וואס זאגן אה ס'איז נישט זי, ס'איז די מאן, די מאן מסתמא צווינגט איר, פשט זי געבט ארויס א שלעכטע נאמען פארן מאן, און די זעלבע זאך טאמער די קינדער גייען נישט שיין אנגעטון, וועט מען זאגן די מאן איז א קמצן, קען די מאן איר אויך געבן א גט און נישט באצאלן כתובה. זאגט די הייליגע משנה ווייטער, ואלו יוצאות שלא בכתובה, און דאס זענען פרויען וואס גייען ארויס אנע כתובה, העוברת על דת משה ויהודית, א פרוי וואס איז עובר על דת משה ויהודית, מ'וועט באלד זען דת משה, דאס איז די תורה און מצוות, טאמער א פרוי איז עובר אויף תורה און מצוות, אויב ס'איז נוגע צום מאן ווי מ'עט שוין זען, קען די מאן איר געבן א גט אן כתובה, און די זעלבע זאך טאמער זי איז עובר אויף דת יהודית, דת יהודית דאס איז נישט זאכן וואס שטייט קלאר אין די תורה, נאר דאס איז דיני צניעות וואס כלל ישראל האט זיך נוהג געווען זיך צו פירן, איז אויך קען דער מאן איר צווינגען צו נעמען א גט און ער דארף איר נישט באצאלן כתובה, און די משנה רעכנט אויס ואיזוהי דת משה, וואס איז דאס דער דת משה אז ווען די פרוי איז דאס עובר קען דער מאן איר געבן א גט אן כתובה, זאגט די משנה, מאכילתו שאינו מעושר, טאמער די פרוי געט צו עסן פארן מאן מאכלים אן אראפנעמען פון דעם תרומות און מעשרות נארמאל די מאן פארלאזט זיך אויפן פרוי אז זי איז מתקן די פירות טאמער זי טוט עס נישט און זי איז מכשיל די מאן אדער ומשמשתו נידה זי וואוינט מיט אים אלס נידה די מאן רעדט זיך איין זי איז טהור און זי פאפט אים מיט דעם אדער ולא קוצה לה חלה זי נעמט נישט אראפ קיין חלה און זי געט אים צו עסן און ער רעדט זיך איין אז מען מעג עסן פון דעם אדער ונודרת ואינה מקיימת טאמער זי מאכט נדרים און זי האלט נישט איין די נדרים נאר זי איז עובר אויף איר נדרים וואס דאס מ'עט זעהן די גמרא וועט זיך שטעלן וואס האט עס מיטן מאן די אלע זאכן וואס מ'האט אויסגערעכנט ביז דא האט דאך מיטן מאן די פרוי האט מכשיל געווען דעם מאן דא וואס א שייכות האט עס מיטן מאן מ'עט זעהן די גמרא אבער על כל פנים די אלע זאכן זענען דוגמאות פון א פרוי וואס איז עובר אויף דת משה און זי טוט אפ דעם מאן און דער מאן קען איר צווינגען צו נעמען א גט אנע כתובה רעכנט יעצט די משנה אויס ואיזוהי דת יהודית וואס איז דאס דת יהודית זאגט די משנה יוצאה וראשה פרוע א פרוי וואס גייט ארויס אין מארק מיט די קאפ אויפגעדעקט מיט די האר אינדרויסן וטווה בשוק אדער זי מאכט פאדעם זי שפינט פאדעם אינדרויסן מ'עט זעהן אין די גמרא וואס מיינט וטווה בשוק וואס איז די פראבלעם מיט דעם ומד ומדברת עם כל אדם און א פרוי וואס רעדט מיט מענער אויף א אופן וואס איז נישט צניעות'דיג פארשטייט זיך אבא שאול אומר אבא שאול זאגט אף המקללת יולדיו בפניו די זעלבע זאך א פרוי וואס שעלט די מאנ'ס עלטערן פאר אים וואס טייטש פארן מאן איז אויך די מאן קען איר געבן א גט אן כתובה רב טרפון אומר רב טרפון זאגט אף הקולנית די זעלבע זאך א פרוי וואס מאכט קולות ואיזוהי קולנית? וואס איז דאס קולנית לכשהיא מדברת בתוך ביתה ושכיניה שומעין קולה אז זי רעדט אין שטוב און די שכנים הערן, מ'וועט זען אין די גמרא פונקט וואס דאס מיינט, זאגט די הייליגע גמרא, מאכילתו שאינו מעושר האמיר געזען אז א פרוי וואס געבט צו עסן פארן מאן מאכלים אן אראפנעמען פון דעם תרומות און מעשרות קען דער מאן איר געבן א גט אן כתובה, פרעגט די גמרא, היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך די משנה, און ווי די ראשונים זענען מסביר אז ס'איז נישט מסתבר אז די פרוי האט מודה געווען אז זי האט עס געטון ווייל טאמער די פרוי איז מודה, אוודאי זי האט מודה געווען און די מאן קען איר געבן א גט, אבער ס'איז נישט מסתבר אז די פרוי האט מודה געווען, איז ביי וועלכע ציור רעדט זיך עס, אי דידע, טאמער די מאן האט געוואוסט אז זי האט נישט אראפגענומען תרומות און מעשרות איז נפרוש, זאל ער מפריש זיין, אי דלא ידע, טאמער ער האט נישט געוואוסט איז מנא ידע, און ווי ווייסט ער יעצט, די פרוי זאגט דאך אים נישט, ענטפערט די גמרא לא צריכא, ס'רעדט זיך ביי א ציור דאמרה ליה ווען די פרוי זאגט פארן מאן, פלוני כהן תיקן לי את הכרי, אז יענער און יענער כהן האט מיר מתקן געווען די פרות, טייטש ער האט מפריש געווען פון מיינע פרות תרומות און מעשרות, פאר זיך האט ער געהאלטן די תרומה, די מעשרות האט ער געגעבן פארן לוי, און שפעטער טרעפט די מאן דעם כהן ואזל שייליה און ער פרעגט אים, ואשתכח שיקרא, און ער ווערט געוואויר די גאנצע זאך איז ליגנט אז די פרוי האט אים קיינמאל נישט געטראפן, איז ביי אזא אופן רעדט זיך די משנה די מאן האט געפאקט די פרוי, וואס ביי אזא אופן קען ער איר געבן א גט אן כתובה. זאגט די גמרא ווייטער, די נעקסטע ציור האבן מיר געזען ומשמשתו נידה, אז טאמער די פרוי האט נישט פארציילט פארן מאן אז זי איז א נידה, און זיי האבן געוואוינט צוזאמען דאס אויך, זי האט עובר געווען אויף דת משה, פרעגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך עס, אי דידע בה, נפרוש, טאמער די מאן האט געוואוסט זי איז א נידה, דארף ער פורש זיין פון איר, אי דלא ידע, טאמער ער האט נישט געוואוסט, איז נסמוך עילוה, איז מעג ער זיך פארלאזן אויף איר, ער מעג זיך יעצט אויך פארלאזן אויף איר, זי שרייט דאך חי וקיים, אז זי איז טאקע נישט געווען קיין נידה, ווי ווייסט מען אז מען קען זיך פארלאזן אויף א פרוי, דאמר רב חיננא בר כהנא אמר שמואל מנין לנדה שסופרת לעצמה ווי ווייסט מען אז א נדה קען ציילן פאר זיך די שבעה נקיים זי דארף נישט פארציילן פאר קיינעם און זי איז נאמן אויף דעם שנאמר שטייט אין פסוק וספרה לה שבעת ימים לה לעצמה פשט מען קען זיך פארלאזן אויף א פרוי איז וואס פשט אז ביי אונזער משנה פארלאט מען זיך נישט אויפן פרוי ענטפערט די גמרא לא צריכא די משנה רעדט זיך דאמרה ליה אז די פרוי זאגט פארן מאן פלוני חכם טיהר לי את הדם אז יענע און יענע חכם האט מטהר געווען א געוויסע בלוט און ער האט גע'פסק'נט אז איך בין נישט קיין נדה ואזל שייליה ואשתכח שיקרא און דער מאן שפעטער טרעפט דער חכם און ער ווערט געוואויר אז די פרוי איז א ליגענער. ואיבעית אימא, נאך א תירוץ, כדרב יהודה דאמר רב יהודה, הוחזקה נידה בשכנותיה, בעלה לוקה עליה משום נידה, אז טאמער ס'איז דא א פרוי וואס זי איז מוחזק אלס נידה צווישן די שכינות, פשט די שכינות באמערקן אויף א פרוי אז זי גייט אנגעטון אנדערש אלס נידה, איז טאמער די שכינות פארציילן פארן מאן אז דיין פרוי איז א נדה על פי חזקה זיי ווייסן זיי ווייסן שוין דאס איז אפילו אונז האבן נישט קיין שום אנדערע ראיה אז זי איז א נדה איז טאמער די מאן גייט וואוינען מיט די פרוי במזיד נאכדעם וואס די שכינות האבן אים דאס דערציילט באקומט די מאן מלקות פארוואס ווייל מען קען זיך פארלאזן אויף די חזקה און מילא נאכדעם וואס רב יהודה האט מחדש געווען די דין קען מען אויך איינזעצן אונזער משנה אז די משנה רעדט זיך ביי אן אופן וואס די מאן האט געוואוינט מיט איר ער האט גארנישט געוואוסט און שפעטער האבן די שכינות פארציילט אז על פי חזקה איז זי געווען א נדה זיי האבן דערקענט אויף איר אז זי איז א נדה און מען קען זיך פארלאזן אויף די חזקה איז פשט זי האט אים אפגעטון און די מאן קען איר גט'ן אן כתובה. זאגט די גמרא ווייטער, האבן מיר אויך געזען אין די משנה ולא קוצה לה חלה, טאמער זי האט נישט מפריש חלה געווען, האבן מיר אויך געזען ער קען איר גט'ן אן כתובה, פרעגט די גמרא היכי דמי, ביי וועלכע ציור רעדט זיך עס, אי דידע, טאמער ער האט געוואוסט, נפרוש, זאל ער מפריש זיין, אי דלא ידע, טאמער ער האט נישט געוואוסט, מנא ידע, און פון ווי ווייסט ער יעצט, ענטפערט די גמרא, לא צריכא, דאמרה ליה פלוני גבל תיקן לי את העיסה, די פרוי זאגט פארן מאן, אז יענע און יענע קנעטער, אמאל געווען אזא זאך אז מ'האט גענומען א קנעטער זאל קנעטן די טייג, יענע קנעטער האט מפריש געווען חלה, ואזיל שייליה ואשתכח שיקרא, שפעטער טרעפט דער מאן די קנעטער, ער ווערט געוואויר אז זי איז א ליגענער, זאגט די גמרא ווייטער האמיר געזען אין די משנה ונודרת ואינה מקיימת, אז טאמער די פרוי מאכט נדרים און זי איז נישט מקיים די נדר, איז קען דער מאן איר אויך גט'ן אן כתובה, איז די גמרא שטעלט זיך אויף די נקודה וואס מ'האט אויסגערעדט אין די משנה, אז לכאורה זי האט אים נישט אפגעטון מיט דעם. איז וואס איז די פראבלעם? זאגט די גמרא, דאמר מר, די פראבלעם איז ווי מ'עט שוין זעהן אז א מענטש, א פרוי אויך, וואס מאכט א נדר און זי איז נישט מקיים, שטארבן די קינדער יונגערהייט, איז ממילא קען די מאן זאגן פארן פרוי אוודאי טוסטו מיר אפ, די קינדער וועלן שטארבן וועגן דעם, און די מאן קען איר גט'ן אלס דעם, זאגט די גמרא דאמר מר, אזוי ווי מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, בעוון נדרים בנים מתים, אלס די עבירה אז מענטשן מאכן נדרים און זיי האלטן נישט איין די נדרים, שטארבן די קינדער ווען זיי זענען יונג שנאמר ווי שטייט אין פסוק, אל תתן את פיך להחטיא את בשרך, אז א מענטש זאל נישט זינדיגן את פיך מיטן מויל א מענטש זאל נישט מאכן נדרים און עס נישט איינהאלטן, און ווי רשי זאגט, די עיקר איז די המשך הפסוק, וואס די פסוק פירט אויס וחבל את מעשה ידיך, אז איינער וואס טוט יא אזוי, שטראפט אים כביכול דער רבונו של עולם וחבל את מעשה ידיך, וואס איז דאס די מעשה ידיך ואיזו הן מעשה ידיו של אדם, הוי אומר בניו ובנותיו, אז די קינדער שטארבן יונגערהייט, און מילא, אוודאי האט די מאן א טענה אויפן פרוי אז זי טוט אים אפ און ער קען איר גט'ן, רב נחמן אמר, אז דער לימוד איז פון א אנדערע פסוק מהכא, שטייט אין פסוק לשוא הכיתי את בניכם, וואס מיינט עס לשוא? לשוא על עסקי שוא, על עסקי שוא טייטש אויף נדרים וואס זענען שוא, וואס זענען שקר, אויף נדרים איז הכיתי את בניכם, איז א מענטש פארלירט די קינדער, ווייטער די זעלבע געדאנק, זאגט די גמרא ווייטער, תניא מ'האבן געלערנט א ברייתא היה ר' מאיר אומר, כל היודע באשתו שנודרת ואינה מקיימת, איינער וואס ווייסט אז זיין פרוי מאכט נדרים און זי האלט נישט איין ווארט, יחזור וידירנה, זאל ער איבערחזר'ן און מאכן די נדר, איז ווי רשי זאגט לכאורה איז משמע וואס מיינט יחזור וידירנה, אז לאמיר זאגן די פרוי האט מדיר געווען אז זי גייט נישט עסן עפלעך, זאל דער מאן מדיר זיין עפלעך פון דער פרוי, אזוי לכאורה משמע, און די גמרא פרעגט גראד ידירנה במאי מתקן לה, וואס איז די תיקון אז דער מאן מאכט די נדר, אלא נאר, איז די גמרא מסביר יחזור ויקניטנה כדי שתדור בפניו ויפר לה, פשט אזוי, די פרוי מאכט נדרים און די מאן ווייסט נישט ווען זי מאכט נדרים, און מילא די מאן איז עס נישט מפר און די פרוי איז עובר, און מ'איז חושש אז די קינדער עלן שטארבן, זאגט אויף דעם ר' מאיר אן עצה, דער מאן זאל אויפרעגן די פרוי, אז די פרוי וועט ווערן אויפגערעגט עט זי מאכן די נדר אין פראנט פונעם מאן, עט די מאן וויסן אז זי האט געמאכט די נדר, עט די מאן קענען מפר זיין, עט די פרוי נישט עובר זיין אויף דעם, איז דאס איז די פאטענט אז א מענטש האט א פרוי וואס מאכט כסדר נדרים, אמרו לו, האבן די חכמים געזאגט צו ר' מאיר ניין, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, א מענטש קען נישט וואוינען מיט א שלאנג אין איין כפיפה אין איין סל, די זעלבע זאך א מענטש וואוינט מיט א פרוי וואס מאכט נדרים איז דאס נישט קיין עצה ווייל ס'וועט זיך יא אמאל מאכן אז זי וועט מאכן א נדר נישט אין פראנט פון אים און ער וועט עס נישט מפר זיין און זי וועט עובר זיין און די קינדער ווערן נענש אויף דעם און ממילא ענדערש זאל מען גט'ן אן כתובה זאגט די גמרא ווייטער תניא מיר האבן געלערנט אין א ברייתא ר' יהודה אומר כל היודע באשתו שאינה קוצה לו חלה איינער וואס ווייסט אז די פרוי איז נישט מפריש חלה איז יחזור ויפריש אחריה זאל ער אליין מפריש זיין חלה פון יעדן טייג און אזוי דאס איז א פאטענט וועט ער נישט נכשל ווערן אמרו לו די חכמים האבן דא אויך געזאגט צו ר' יהודה אין אדם דר עם נחש בכפיפה, א מענטש קען נישט אזוי וואוינען, צום סוף וועט ער נכשל ווערן. זאגט די גמרא מאן דמתני לה אהא, כל שכן אהך, דער וואס האט געלערנט סטייטש רבי יהודה, וואס רבי יהודה האלט ביי הפרשת חלה, זאל א מענטש מפריש זיין פונעם טייג נאך זיין פרוי, איז אוודאי און אוודאי ביי נדרים האלט ער אויך פון די פאטענט פון ר' מאיר, אז ער זאל אויפרעגן די פרוי און די פרוי וועט מאכן א נדר און ער וועט מפר זיין, אבל מאן דמתני אהך, אבער ר' מאיר, וואס ר' מאיר האלט אז ביי נדרים איז דאס א פאטענט, אבל הא ביי חלה, וועט ער האלטן ס'איז נישט קיין פאטענט, פארוואס? ווייל נדרים איז נישט אזוי שכיח ווי חלה, און ממילא דארט ביי נדרים אז ס'איז נישט שכיח קען מען זיך א עצה געבן, ביי חלה וואס דאס איז א זאך וואס געשעהט יעדן טאג קען מען נישט, ווייל זימנין דמקרי ואכיל, ס'וועט זיך מאכן אמאל אז ער וועט פארגעסן און ער וועט עסן, ער וועט נכשל ווערן, אין אדם דר עם נחש בכפיפה, און ער זאל ענדערש גט'ן. זאגט די גמרא ווייטער האבן מיר געזעהן אין די משנה, ואיזוהי דת יהודית יוצאה וראשה פרוע, א פרוי וואס גייט מיט א אויפגעדעקטע קאפ, זי איז עובר אויף דת יהודית, פרעגט די גמרא ראשה פרוע דאורייתא היא ס'איז א דאורייתא דאס איז נישט קיין דת יהודית דת יהודית איז ווי מען האט געשמועסט דאס איז נישט קיין דאורייתא'ס דאס איז מנהגי צניעות און גיין מיט אויפגעדעקטע קאפ איז נישט קיין מנהג צניעות ס'איז ממש א דאורייתא דכתיב ווי שטייט אין פסוק ביי סוטה ופרע את ראש האישה אז ביי די סוטה פאר זי'ט מ'טרינקט איר אן מיט די וואסער איז שטייט אין פסוק אז מ'דעקט איר אויף די קאפ און ווי זעהן מיר דא אז ס'איז א דאורייתא זאגט רש"י צוויי מהלכים אדער פשט אז די פרוי וואס האט זיך שיין געמאכט פאר אנדערע מענער די אשת איש איז דעקט מען איר אויף די קאפ פשט מ'איז איר מנוול מיט דעם, איז זעה מיר אז ס'איז נישט קיין ס'איז א געמיינע זאך צו גיין מיט אויפגעדעקטע קאפ, דאס איז איין פשט, א צווייטע פשט זאגט רש"י אז פארקערט גאר אז מ'זעהט אז מ'דארף איר אויפדעקן די קאפ איז פשט ביז אהער איז זי געגאנגען מיט א צוגעדעקטע קאפ, זעה מיר דא אז א פרוי דארף גיין א צוגעדעקטע קאפ, ותנא דבי רבי ישמעאל, אזהרה לבנות ישראל שלא יצאו בפרוע ראש, פון דא איז א אזהרה פון מדאורייתא אז א מיידל, א פרוי, טאר נישט גיין מיט אויפגעדעקטע קאפ, איז וואס פשט אז ביי אונזער משנה רופט עס אן די משנה דת יהודית? ענפערט די גמרא, דאורייתא קלתה שפיר דמי, דת יהודית אפילו קלתה נמי אסור, פשט מן התורה, אוודאי דארף מען צודעקן די קאפ אבער א קלתה איז גענוג, קלתה זאגט רש"י דאס איז אזא סל, דאס איז אזא סארט בעסקעט וואס מען קען לייגן אויפן קאפ, וואס אין דעם גייט כל מיני פירות פון אויבן מען פילט עס אן פון אויבן, וואס בעצם דעקט עס צו די קאפ אבער עס איז נישט גוט צוגעדעקט למעשה איז דא לעכער אין דעם און מען קען זען די האר דורך די לעכער, איז מן התורה הייסט עס צוגעדעקט די קאפ, אבער דת יהודית הייסט עס נישט צוגעדעקט די קאפ, איז א פרוי וואס גייט מיט אזא סארט קלתה האט עובר געווען אויף דת יהודית און די מאן קען איר גט'ן, זאגט די גמרא, אמר רב אסי אמר רבי יוחנן, קלתה אין בה משום פרוע ראש, אז א פרוי וואס גייט מיט א קלתה איז נישט הייסט נישט קיין פרוע ראש, איז הוי בה רבי זירא, האט רבי זירא דאס געהערט האט ער געפרעגט היכא, ווי רעדט זיך דאס אילימא בשוק, עסטו וועלן זאגן אינדרויסן אינעם מארק אז א פרוי וואס גייט מיט א קלתה הייסט נישט פרוע ראש, דת יהודית היא, מ'האט דאך יעצט געשמועסט אז דת יהודית אז ס'איז יא א פראבלעם, ואלא בחצר, נאר וואס דען אין שטוב, אז א פרוי וואס גייט אין שטוב מיט א קלתה, אויף דעם האט רבי יוחנן געזאגט ס'איז נישט קיין פראבלעם, זאגט אויף דעם רבי זירא אם כן לא הנחת בת לאברהם אבינו שיושבת תחת בעלה, אויב אזוי איז פשט דו לאזט נישט איבער קיין שום פרוי זאל זיין צוזאמען מיטן מאן, ווייל אמאליגע צייטן איז געווען די מנהג אז אין חצר, אין שטוב, איז א פרוי געגאנגען אינגאנצן אויפגעדעקט, און דא זאגט רבי יוחנן מ'דארף גיין א קלתה, נאר א קלתה איז נישט קיין פראבלעם, איז משמע אז אן גארנישט איז יא א פראבלעם, קען דאך נישט זיין אזא זאך, אמר אביי, ענטפערט אביי, ואיתימא רב כהנא, מחצר לחצר ודרך מבוי, פשט ס'דא דא דריי דרגות, אין שטוב אליין דארף מען טאקע נישט גיין גארנישט, צווישן איין חצר און א צווייטע דורך א מבוי, וואס דארט דרייען זיך נישט קיין סאך מענטשן, דארט קען מען גיין מיט א קלתה, פון דעם האט רבי יוחנן גערעדט, און אינדרויסן אין מארק מוז מען גיין אינגאנצן צוגעדעקט, און אז נישט איז מען עובר על דת יהודית, פארשטייט זיך די אלע זאכן זענען נישט להלכה. זאגט די גמרא ווייטער, האט מען געזען אין די משנה, וטווה בשוק, אז א פרוי וואס איז טווה בשוק זי שפינט אינעם שוק איז אויך זי איז עובר אויף דת יהודית, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל וואס איז די פראבלעם, במראה זרועותיה לבני אדם, ס'רעדט זיך פון אן אופן וואס איר ארעם ווערט אויפגעדעקט און מענטשן זעען דאס, דאס איז א פרצה, ס'איז א פעלער אין צניעות, און דאס איז א פרוי וואס איז עובר אויף דת יהודית, רב חיסדא אמר אבימי, בטווה ורד כנגד פניה, זאגט רשי, טווה בכפה על ירכה, וחוט מתרדד כנגד פניה של מטה, פשט פניה טייטשט רשי פניה של מטה, דאס איז אותו מקום, אז די שטריק ציט זיך דארט אריבער, און ממילא ס'איז גורם אז מענטשן זאלן קוקן אין יענע געגנט, ס'איז גורם הרהורי עבירה, דאס איז אויך א פרוי וואס איז עובר על דת יהודית. זאגט די גמרא ווייטער, האמער געזען אין משנה, ומדברת עם כל אדם אז דאס איז אויך א פרצה, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, במשחקת עם בחורים, טייטש אז ס'רעדט זיך פון א פרוי וואס שמועסט און לאכט ארום מיט בחורים, דאס איז די מדברת עם כל אדם וואס שטייט אין די משנה, פארציילט די גמרא א מעשה, אמר רבה בר בר חנה, האט רבה בר בר חנה פארציילט, זימנא חדא הוה קאזילנא בתריה דרב עוקבא, כ'בין איינמאל געגאנגען אונטער רב עוקבא, און רבה בר בר חנה איז דעמאלטס געווען א בחור, חזיתיה לההיא ערביא כ'האב געזען דעמאלטס א אראבישע פרוי,

רב עוקבא האט דאס געזען, האט ער זיך אנגערופן מילתא, פשט ער האט געטייטשט אויף איר די משנה, ער האט געזאגט אז טאמער א אידישע פרוי פירט זיך אויף אזוי, איז דאס נישט קיין דת יהודית, זי איז עובר אויף דת יהודית, און מען קען איר גט'ן אן א כתובה. פרעגט די גמרא מאי אמר בה, וואסערע חלק פון די משנה האט ער געטייטשט אויף איר? זאגט די גמרא צוויי פשטים רבינא אמר טווה בשוק אמר בה, ער האט איר גערופן א טווה בשוק ווייל זי האט זיך אזוי געפירט, און רבנן אמרי מדברת עם כל אדם אמר בה, ער האט איר גערופן מדברת עם כל אדם, וואס האט געזוכט צו שמועסן מיט רבה בר בר חנה, זאגט די גמרא ווייטער אבא שאול אומר, האט מען געזען אין די משנה אף המקללת יולדיו בפניו, אז א פרוי וואס שעלט די מאנ'ס עלטערן פאר'ן מאן, איז אויך א פרוי וואס די מאן קען גט'ן אן כתובה, זאגט די גמרא אמר רב יהודה אמר שמואל, במקללת יולדיו בפני מולידיו, פשט נישט נאר ווען די פרוי שעלט די מאנ'ס עלטערן פאר'ן מאן, נאר אפילו אז די פרוי שעלט זיין עלטערן פאר זיינע קינדער, איז דאס אויך א זאך וואס די מאן קען גט'ן אן כתובה, פארוואס ווייל די קינדער זענען פונקט ווי אים. וסימנך און דו ווילסט א סימן, אפרים ומנשה כראובן ושמעון יהיו לי, אז אזוי ווי מ'זעט אין פסוק אז אפרים און מנשה זענען א בחינה כראובן וכשמעון אזוי ווי די עלטערן, די זעלבע זאך די קינדער פון די מאן זענען אזוי ווי די מאן, אז אזוי ווי ווען די פרוי שעלט די עלטערן פונעם מאן פארן מאן קען דער מאן איר געבן א גט, די זעלבע זאך ווען זי שעלט די עלטערן פונעם מאן פאר זיינע קינדער, קען ער אויכעט איר געבן א גט אן כתובה, אמר רבה, רבה געבט א משל, דאמרה ליה ניכליה אריא לסבא באפי בריה, אז די פרוי זאגט פאר די מאנ'ס קינדער, הלוואי א לייב עסט אויף ענקער זיידן, איז דאס אויך אזא דוגמא וואס די פרוי האט געשאלטן זיינע עלטערן פאר זיינע קינדער, אז די מאן קען איר געבן א גט, זאגט די גמרא מיר האבן געזען אין די משנה רבי טרפון אומר אף הקולנית, פרעגט די גמרא מאי קולנית אמר רב יהודה אמר שמואל במשמעת קולה על עסקי תשמיש אז די מאן רעדט מיט איר בעניני תשמיש און זי קריגט זיך ארום מיט אים און זי רעדט הויעך און די שכנים הערן די מאן שעמט זיך מיט דעם קען ער איר גט'ן פאר דעם במתניתא תנא אין א ברייתא האמיר געלערנט אן אנדערע פשט אז במשמשת בחצר זו ונשמע קולה בחצר אחרת אז ס'רעדט זיך פון א פרוי וואס האט גרויס צער מחמת תשמיש און זי מאכט קולות מ'הערט'ס פון איין חצר צום צווייטן פון דעם רעדט די משנה, פרעגט אבער די גמרא, וניתנייה גבי מומין במתניתין, טאמער ס'רעדט זיך פון א פרוי וואס האט צער מחמת תשמיש פשט די פרוי איז א בעלת מום, וואלט עס די משנה געדארפט אויסרעכענען אין די קומענדיגע משנה, קומענדיגע משנה וועט מען זען די משנה טוט אויסרעכענען כל מיני מומים, וואס טאמער א פרוי האט אזא סארט מום קען די מאן גט'ן אן כתובה, ווי קומט עס אריין ביי אונזער משנה? אלא נאר זאגט טאקע די גמרא, מחוורתא כדשנין מעיקרא, אז די פריערדיגע תירוץ איז א בעסערע תירוץ.